עכט דארף מען נישט אויסרופן דא די גאנצע זאך דא, אסאך פון די מענטשן זענען דא זענען שוין געווען פריער, און די גרופע ברוך השם האלט אין איין וואקסן, מען זאגט ברוך השם, עס איז טאקע ווי מען זאגט השם ישמור וירחם, אבער עטליסט ס'איז דא כאטשיג א פלאץ ווי יעדער קען פילן אז מען פארשטייט זיך איינער די אנדערע, מיט א, כ'ווייס נישט איז שוין דא א יאר פון ווען סענדער משה מיט זיין רעבעצן זאל זיין געזונט, האבן זיך אונטערגענומען צו ווערן א וואלונטיר צוצוהעלפן און זיך אריינלייגן ווי מען זאגט ראשו ורובו אין דעם, איך מיין זיי טוען שוין היינט מער פאר די קשר נפשי ווי פאר די אייגענע ארבעט און די אנדערע ביזנעס, און אזוי איז מיט אנדערע מענטשן אויכעט. וואס טוען דא פאר אונז, און ווען מען בעט מיך א זאך וואס איך פיל אז מען קען העלפן, איז נישטא קיין שום חשבונות צו ס'איז מאכט מיט געלט, צו ס'האט צו טון מיט, צו ס'איז מעגליך בכלל, צו ס'איז מיט דרך הטבע. פרייטאג נאכמיטאג האט סענדער משה געזאגט אז ער האט געהערט אז ר' מאטע פראנק איז אין די גלילות פון קרית יואל.

און אונז מיינען די עבודה זענען אונז די זעלבע ר' מאטע אז ס'פארלוינט פאר איין מענטש צו קומען. איך געהאט די זכי' צו טרעפן ר' מאטע ביים רעבן אין אומאן א מוצאי שבת פיר אזייגער אינדערפרי געפארן טאקע מתפלל זיין פאר מיינע קינדער. מיטן די יאר כ'ווייס נישט ס'איז געווען פרשת שקלים איך געדענק נישט ווען ס'איז געווען סתם א שבת און איינגעשטאנען שבת אין בארדיטשוב זענען בארדיטשובער אייניקלעך האט אויסגעזאגט תהלים איינמאל פרייטאג גאנץ תהלים מיט א מנין און איינמאל מוצאי שבת אגעין מיט א מנין און נאכדעם זענען מיר ארויסגעפארן אויף מעזשביזש און פון דארט אויף אומאן און דעמאלטס האב איך גערעדט מיט אים וועגן קשר נפשי די ערשטע מאל געהערט בכלל ס'איז דא אזא מושג פון דעמאלטס אן האב איך געהאט די זכיה יענע יאר ס'איז מסתם בערך זיבן יאר צוריק, וואס ווייטער איז עס סימילער צו די איידיע אז מען האט געטראכט אז פאר ראש השנה זאל איך מאכן אין פלעטבוש פאר עלטערן וואס זענען אין די פרשה זאל מען קומען געבן חיזוק, ס'איז געווען די ערשטע מאל ר' מאטע געווען דא פונקט און ער איז געקומען און געגעבן חיזוק. און עטס האטס די זכי' פשוט צו זיין אין אזא סביבה ווי יעדע איינער איז אין די זעלבע פרשה און יעדע איינער מיין איך איך בין אין די פרשה און ר' מאטע אליין קען אליינס אביסל אויסברייטערן טאמער ער וויל. ס'האט אונז גענומען א שטיק צייט ביז ער האט אונז אביסל מהנה געווען מיט אביסל מיט זיינע מעשות וואס ער האט מיטגעמאכט אבער פאר אונז, כ'מיין אז יעדע איינער זאל וויסן ווייל איך האב געטראפן אסאך עלטערן זיי זאגן רעדנערס, זענען זייער גוט צו הערן רעדנס וואס רעדן פראפעשענעלס וואס רעדן און געגאנגען אין סקול, אבער צו רעדן מיט עלטערן וואס זיי האבן אליינס מיטגעמאכט זה בכה וזה בכה איינער מער איינער ווייניגער, דאס געבט זיי א פילינג אז עס איז מיט אונז. איז כ'וויל נישט אויפהאלטן ר' מאטי איז דא און ער דארף פארן ווייטער. ר' מאטי. שלום וברכה פאר יעדן איינעם. אזוי ווי ר' גדליה דערציילט, איך געדענק עס ביז היינט. ס'איז געווען עפעס, אויב איך האב נישט קיין טעות איז דאס געווען ערב ראש חודש ניסן אין יענע צייט. איך האב נישט געקענט ר' גדלי', איך האב געקענט איינע פון זיינע קינדער. ער איז אריינגעקומען אין אומאן. ביי ר' נחמנ'ס ציון איז צוגעקומען צו מיר און האט מיט מיר גערעדט א מינוט צוויי. אויב מען מעג דערציילן אז די די קאנעקשאן האט זיך אנגעהויבן מיט די ווערטער דעמאלטס. איך קום איצטער פון בארדיטשוב זאג איך אה. איך בין א אייניקל פון בארדיטשובער רב אויכעט. ס'האט אנגעכאפט נאכמער. זאגט ער מיר איך האב א אייניקל ס'הייסט לוי יצחק בן שרה סאשע יא אבער ער לערנט אין א פאבליק סקול און ער דערציילט מיר דעמאלטס אז ר'האט זיין פרשה אבער ער גייט ער עפענט אויף און ער גייט מאכן ס'ווען די ערשטע שבת עפעס נאך פסח אויב איך קען קומען כ'האב דעמאלטס נישט געקענט קומען. יא. איך האב פרובירט אין די שפעטערדיגע חדשים און יארן זיין בקשר און דער רבונו של עולם האט מגלגל געווען און מסדר געווען מיט מיר די לעצטע צוואנציג יאר אז איך בין אין די סוגיא פון קירוב קרובים. יארן פריער האב איך געטון מער אין קירוב רחוקים, כ'בין ארויסגעגאנגען זאגן שיעורים אין ארץ ישראל, יעדע נאכט כמעט אין א אנדער פלאץ, אין בת ים, אין חולון, אין תל אביב, אין ראש העין, מ'האט פרובירט ברענגען נשמות ישראל וואס זענען נישט קיין שומרי תורה ומצוות זאלן זיי קומען מאכן בעלי תשובה'ס. אבער די לעצטע צוואנציג יאר איז בין איך מער אין די סוגיא פון קירוב קרובים. כ'געדענק ס'איז געווען אמאל האבן מיר געזעצן מיט ר' גמליאל ראבינאוויטש א חשובע איד אין ירושלים יבדל לחיים טובים מיט ר' זכריה וואלערשטיין א איד פון פלעטבוש וואס האט געטון אסאך כ'האב ר' גמליאל אסאך געהאלפן אויך אין דעם ענין צו עפענען די קהל שבטי וואס ער האט פאר די סארט זאך. כ'האב זיי דעמאלטס געפרעגט ס'איז דא היינטיגע היינטיגע מצב היינטיגע דור די לעצטע דרייסיג יאר קען מען זאגן איז דא קירוב קרובים מיט קירוב רחוקים ברוך השם ס'איז אכשר דור ס'איז דא היינט כ'געדענק ווען איך בין געווען א קינד קירוב רחוקים איז געווען ביי די ברסלב'ער ביי די לובאוויטשער אין קארלין איז געווען עפעס אביסל אין בעלז האט מען אנגעהויבן עפעס מאכן היינט איז דאס שוין א גאנצע כמעט אין אלע פלעצער, אבער עס איז געקומען א מצב וואס עס איז געווארן א מצב פון מציאות פון אז מען דארף עוסק זיין אין קירוב קרובים, און כ'האב געפרעגט, כ'האב זיי ביידן געפרעגט, וואס זאגט איר, טאמער איינער האט כוחות צו ארבעטן צו טון אין קירוב קרובים און אין קירוב רחוקים, אבער ער קען נישט ביידע, צייט מיט כח מיט מח, וואס זאל ער טון בעסער, וואס איז חשוב'ער? מען זאל עוסק זיין און גיין ברענגען א א פרייער מענטש וואס איז געבוירן געווארן א פרייער מענטש און ער זאל קומען ווערן א בעל תשובה, ס'איז א זאך מורא'דיג אין זוהר שטייט זכאה מאן דאחיד בידא דחייביא וואויל איז דער וואס זיך כאפט אן די מענטשן זענען ווייט פון אידישקייט און ער ברענגט זיי צוריק צו דעם אייבערשטן, מצד שני איז דא קירוב קרובים, כל מיני לעוועלס וואס קינדער לאזן אפ דרכי אבות אויף א שווערערער פארנעם, אויף א ווייניגער שווערער פארנעם, איז אויכעט זייער זייער חשוב, אן קיין ספק. עס איז געווען ספיקות, מען האט גערעדט מיט צדדים לכאן ולכאן, מחשבות. מיט ר' גמליאל, מיט ר' זכריה האט מען געפרעגט, וואס זאגסטו? וואס האסט געפרעגט? אפשר האסטו א מחשבה אויכעט? זאג איך, איך וועל זאגן א מחשבה וואס איך האב. וואס איך בוי עס אויף א ווארט וואס ר' נחמן ברסלבער ברענגט אינעם ספר זיינעם ספר המידות. דער מקור פון דעם איז ע ה ס'האט זיך הבונה, איינע פון די מפרשים אויף עין יעקב, דאס איז דער מקור פון די ווארט וואס ר' נחמן ברענגט דארטן. דער לשון איז בערך, הקדוש ברוך הוא חפץ במצוות שבין אדם לחבירו יותר מבמצוות שבין אדם למקום, דער אייבישטער וויל מער אז א מענטש זאל עוסק זיין אין די מצוות פון בין אדם לחבירו מער ווי פון די מצוות פון בין אדם למקום. ס'איז געזאגט אז איך האב א מחשבה ביי מיר אז מען מאכט א פרייער מענטש נישט קיין שומר תורה מיט מצוות, מען ברענגט אים אריין אין אידישקייט, מען מאכט אים א בעל תשובה, בין אדם למקום האסט געראטעוועט דורות, בין אדם לחבירו איך בין נישט זיכער, איך קען אסאך מעשות אזעלכע, טאטעס, מאמעס, באבעס, זיידעס, ווייבער, קינדער וואס האבן געריסן די אויפן, וואס האסטו געמאכט מיט מיין קינד? קען וואקסן א לויער, קען וואקסן א, האסט אים אריינגעברענגט ביי די פרומע, אפגעלאזט אלסדינג, דעמאלטס איז געווען בפרט, די בעלי תשובה זענען געווען עקסטרים מיט אפגעלאזט אלע עניינים, ס'איז נישט טאקע בין אדם לחבירו דארטן צו שטארק, דאס איז רצון השם, ס'איז זיכער מ'דארף מאכן א איד א בעל תשובה, און ס'ווייזט זיך אויס במשך די שפעטערדיגע יארן אז ס'ווערט עכט א שלום מיט די עלטערן אין אסאך פלעצער. אבער אז מען נעמט א אונזערע בחור, א אונזערע מיידל פון אונזערע משפחות, מען איז גורם מיט א שמייכל, מיט א גוט ווארט, מיט א פאזיטיוו אריינברענגען, צום עפעס מאכן א שינוי אין זיין השקפה, אין זיין מציאות, ס'איז א בין אדם למקום אן קיין ספק, אבער ס'איז א בין אדם לחבירו, ס'איז א טאטע, ס'איז א מאמע, ס'איז באבעס, ס'איז זיידעס, ס'איז ברידער, ס'איז שוועסטער, ס'איז פעמיליס. און ביידע האט געזאגט וואו, דאס איז אמת ויציב. און מ'פרובירט, מ'פרובירט טון וואס מער מ'קען, וויפיל מער מ'קען, אויף כל מיני סארט וועגן, און ס'איז נישט גרינג. און ס'איז דא אסאך ספיקות, ס'איז דא אסאך חלישות הדעת, ס'איז דא אסאך השקפות און און מחלוקת און חילוקי דעות, גדליה ווייסט, אבי פישער ווייסט, נישט אלע זענען מסכים, בפרט די וואס זיי האבן נישט די סוגיא, זיי געפינען זיך נישט אין די סוגיא. אבער די וואס דער רבונו של עולם האט מגלגל געווען און מסדר געווען, וועגן די סיבות וואס מען ווייסט נישט, און מן השמים האט זיך אזוי מגלגל געווען אז עלטערן, טאטעס מיט מאמעס, פון אלע סארט, פון אלע קרייזן, פון אלע לעוועלס, פון אלע מציאות'ן וואס איז דא ביי די שומרי תורה מיט מצוות וואס זיי האבן די פרשה, זיי גייען אריבער, סטראגלען מיט די קינדער מיט די מיידלעך מיט די בחורים און די וואס זיי טוען אין דעם דערהערן אנדערע זאכן וואס מען קען עס כמעט נישט מסביר זיין פאר איינעם וואס ער איז אינדרויסן פון די פיקטשער. איך גיב א דוגמא אן קיין נעמען ווייל אבער עס קען זיין יענער איז מסכים מען זאל דערמאנען דעם נאמען אבער פון דעסוועגן איינע פון די פון די פעילות פון די פון די ארבעט וואס וואס איך פרוביר טון עס איז דא א גרויסע קבוצה ס'קען זיין איר האט געהערט פון דעם קען זיין נישט געהערט א גרויסע קבוצה פון חברים וואס איך קען זיי יארן לאנג וואס איינע פון די זאכן וואס זיי האבן אויפגעשטעלט אנגעהויבן צו טון זיי האבן גערעדט מיט מיר נאך גלייך ביי אנהויב פארן עס אויפשטעלן וואס זיי האבן עס גערופן פאם שטרימפ. PSF. מען רעדט פון דעמאלטס ווען ס'האט זיך אויפגעשטעלט איז דאס געווען צענדליגער בחורים, צענדליגער מיידלעך, במשך די יארן איז דאס געווארן הונדערטער בחורים מיט הונדערטער מיידלעך מיט הונדערטער משפחות אן קיין גוזמא, וואס די מטרה זייער איז געווען צו זיך מאכן א שבת

די פיס אויפן דר'ערד, איך פלי אויף די מטוסים אסאך, זי איז א אמערקאנער געבוירענע מיידל, די ענגלישע איז גוט, אבער ארץ ישראל'דיגע שוין יארן לאנג, אבער איך האב איר געזאגט, איך פאר אסאך מאל שבתים, איך מאך שבתים מיט חברים, אבער ס'איז דא מאלן וואס איך דארף האבן מיין ווייב זאל זיין מיט מיר, בפרט ווען בשעת מען זיצט קאפלס צוזאמען, און בפרט אין אזא סארט שבת וואס איז בחורים מיט מיידלעך אויסגעמישט, כ'האב מיר צוגעגרייט פארדעם, איך ווייס נישט אויב ס'איז גוט, תורה וועט זיכער נישט זיין דארטן, שיעורים וועט נישט זיין דארטן, איך האף ניגונים וועט מען קענען עפעס מאכן, און איך מיט מיין ווייב זענען געשלאפן אין א טענט אויפן דר'ערד, לעבן א טייך, לעבן א וואסער, דאס איז געווען פאר מיין ווייב א זאך וואס איך האב געהאט אסאך ספיקות אין דעם, ס'האט אויסגעקוקט כאילו איך בין הרב המכשיר. אויף זאכן וואס איז נישט פשוט. די ערשטע מאל איז דער מוצש נאך געווען זייער קליין, מ'האט גערעדט פון אזא פערציג פופציג אפשר מער חברה, מ'האט דאס נאך געקענט האלטן און ס'איז געווען א שמירת שבת'דיגער פלאץ, במשך די יארן האט עס געוואקסן גרעסער און מערער, און ס'איז געווארן זייער נישט פשוט, כ'בין געווען שוין זעקס מאל ביי די PSF שבתים, מיט אסאך ספיקות, מיט אסאך עגמת נפש, מיט אסאך שאלות, כ'מעג? כ'טאר נישט? ס'איז יא גוט? ס'איז נישט גוט? פאר צוויי וואכן צוריק בין איך ארויסגעקומען אויף אמעריקע אויף א שבת פון PSF,

כ'האב נישט געקענט ארויסקומען צו יענעם שבת, כ'בין ארויסגעקומען צוויי וואכן שפעטער, און ס'איז געווען אסאך ספיקות, און כ'האב געזאגט איך פאר, איך קום. די וואך פאר דעם שבת האב איך באקומען א טעלעפאן פון איינע פון די מנהלי מוסדות, אז ער האט עטליכע עלטערן וואס די קינדער לערנען ביי אים אין מוסד, און די וואס האבן געמאכט דעם שבת פון פי עס עף האבן ארויסגעגעבן א פרסום, עדווערטייז, אויף דעם שבת, האט געוואלט מענטשן זאלן זיך צו מצטרף זיין, עס איז געווען זייער נישט קיין שיינע ווידיאו, מען האט געזען מיידלעך טאנצן נישט בצניעות, און מיר האבן נישט קיין ברירה, מיר האבן מודיע געווען די עלטערן אז טאמער די קינדער זייערע גייען דארטן קענען זיי נישט בלייבן אין סקול. און כ'האב זיך געגאנגען שואל עצה זיין מיט דעם דער דיין דער רב וואס ער איז בעל הבית אויף אונזער מוסד און ער האט געזאגט נישט נאר אויב די קינדער גייען נאר די עלטערן וואס זיי גייען דארטן וועלן די קינדער נישט קענען בלייבן אין סקול און ער זאגט מיר דער מנהל דער מנהל קען מיר איך ווייס נישט וואס צו טון דא, זאג מיר וואס זאל איך טון דא? און איך האב אים דערציילט אז איך גיי קומען אויף יענעם שבת, זאגט ער איך האב געהערט אז ס'קען זיין אז דו גייסט זיין, און איך האב אים דערציילט אביסל די היסטאריע פון די גאנצע קבוצה, פון די גרופ, די מטרה זייערע. ער האט אנגעהויבן צו הערן א אנדער בילד, א אנדער די אנדער פרעספעקטיוו, א גאנצע אנדער קוק אויף די גאנצע זאך, ער זאגט מיר איך גיי זיך נאכאמאל שואל עצה זיין מיט דעם רב, וואס איז דער רב פון אונזער תלמוד תורה, און עס איז אריבערגעגאנגען צוויי טעג, עס איז צוריקגעקומען. האט גלייך געקלונגען די עלטערן, וואס איך האב גערעדט מיט אייך פריערט, איך בין עס מבטל אינגאנצן, ס'איז בסדר גמור, איר קענט ווייטער גיין, אייערע קינדער קענען אויכעט גיין. זיי האבן ארויסגעהאט א אנדער סארט פיקטשער אויף די גאנצע זאך, מיט אלע שוועריקייטן, מיט אלע ספיקות, מיט אלע בלבולים, אז ס'איז דא דא עפעס א אנדער ענין אינגאנצן אויכעט. בשעת איך בין דורכגעגאנגען די עגמת נפש אליין יענעם וואך, איז איינער פון די חברים האט מיר אנגעקלונגען, ער זאגט מיר, איך וויל דיר געבן אביסל חיזוק, מאטי איך ווייס אז ס'איז דיר נישט גרינג, איך האב זיך גערייט אז ס'וועט ארויסגיין, איך בין שוין אריבערגעגאנגען די זאכן, היינט איז זייער גרינג און איין וואטסעפפ און ס'איז קול גדול ולא יסוף איך בין שוין אריבערגעגאנגען עטליכע סארט מאל אזעלכע סארט פרסומים מיט דיר זאגט ער מיר איך וויל דיר געבן חיזוק נאך פאר מ'האט געוואוסט אז ס'גייט זיין מסודר דעם זאגט ער מיר דו געדענקסט ווען דו ביסט געקומען די דריטע פי עס עף שבת? ווען דו ביסט געזעצן צוזאמען מיט אונז און פארברענגט שבת ביינאכט מיט ניגונים, עס איז אריינגעקומען איינער א בחור אין די אין די גרופ, עס איז דאך דא דא אסאך גרופס, יעדער איינער איז צושפרייט אין אנדערע טענץ, אבער מען נעמט זיך צוזאמען אין פלעצער, שבת ביינאכט, מיר זענען געזעצן און געזונגען שעות לאנג, בכלל ביי דעם שבת זענען מיר געזעצן מיט כמעט הונדערט פופציג ביז צוויי הונדערט חברה ביז פיר אזייגער פארטאגס. מיט ניגונים? וואסערע ניגונים? אלע ניגונים אויף אידיש, מיט ווערטער פון אידיש, וואס אלע קענען דארטן אידיש, איך קען נישט אלע ווערטער, און מיט די ניגון פון יאקאב יאקאב, ס'האט זיך געזונגען, יא, איז ביי דעם דריטן פי עס עף שבת איז געקומען אריין א בחור מיט א סיגערעט און אנגעצונדן א סיגערעט, זאגט ער מיר געדענקסט דאס? זאג איך אים זיכער געדענק איך. זאגט ער מיר זאלסט וויסן, דאס האט געטשעינדזשד די מיינד פון דעם בחור און ס'איז געווארן א צווייטע קוק זיינע אויף די גאנצע אידישקייט פון יענעם שבת. איך וויל דיר געבן חיזוק. איך האב נישט געוואוסט פון דעם אז ס'האט געברענגט עפעס א גרויסע זאך וועגן דעם וואס ס'איז דעמאלטס געווען. איך געדענק די מצב, איך געדענק וואס ס'איז געווען. ס'איז מיר געווען זייער שווער. כ'בין געזעצן שבת'דיג אין מיין שטריימל, ס'איז געווען, איך בין דער איינציגער שטריימל געווען דארטן, אבער ארום מיר אלע מיט פארברענגט, גערעדט און געזונגען שבת'דיגע געשמאק, און אינמיטן גיט א קום אריין א בחור, שטעלט זיך אקעגן מיר, איך האב אים נישט געקענט, איך האב נאר גלייך באמערקט דאס איז א אינטערעסאנטע נשמה, מיט לאנגע האר, מיט אלע סארט אוירינגלעך, מיט אינטערעסאנטע בגדים, איך האב שוין געזען אזעלכע זאכן, אבער כ'ווייס. ביי מיר אין קאפ ווען ער האט אנגעצונדן דעם סיגערעט איז געגאנגען געגלאפן אדער ער איז פארשיקערט אדער ער איז פאררייכערט אדער ער איז אין א ענגער אין א כעס און עפעס יצר הרע האט אים אנגעכאפט נאכאמאל שווייג כ'האב געגעבן א אטעם אריין טיף און געמאכט א גרויסן שווייג ער האט געענדיגט רייכערן דעם סיגערעט די סיגאריע זיינע האב איך זיך אויפגעהויבן פון מיין פלאץ כ'האב נישט געוואלט ווען ער האט גערייכערט. כ'האב אים געגעבן א האג און געזאגט אים קום אריין מיט אונז, קום פארברענגען זינגען צוזאמען, דאס וואס איך האב געדענקט, נישט מער ווי דעם. און ער זאגט מיר, זאלסט וויסן אז דער בחור האט אים געזאגט אז דער זאך האט אים געמאכט א טשעינדזש אין דעם גאנצן לעבן זיינעם. כ'בין געווען פאר צוויי וואכן.

זאג איך אים, דערצייל מיר, וואס איז דארטן געווען? וואס האסטו געפילט דעמאלטס? איך בין משנה אביסל זאכן כדי צו נישט פרובירן ארויפגיין ווער דאס איז, וועל איך נישט זאגן פונקט דעם, אבער די נקודה. ער זאגט, איך בין דעמאלטס געווען אין דעם נידעריגסטן פלאץ וואס ס'קען זיין אין מיין לעבן אין רוחניות, אויף מיין גאנצע משפחה איז אריבערגעגאנגען עפעס א מחלוקה זאך פון עפעס א חסידות, און דאס האט גורם געווען אז די גאנצע פאמיליע אונזער, די גאנצע משפחה, מיין טאטע, מאמע מיט די ברידער זענען צושוידערט געווארן, איך בין אריין צו דעם רעבן מיינעם, איך האב אים געזאגט, די הנהגה וואס דו פירסט זיך האט גורם געווען, נישט נאר איך האב דיר פארלארן, איך האב פארלארן דעם אייבערשטן מיט די תורה,

פון כעס האב איך אנגעהויבן צונדן א סיגערעט אנטקעגן דיר. ווען דו האסט זיך אויפגעהויבן און כ'האב געענדיגט דעם סיגערעט האסטו מיר געגעבן א האג. האסט מיר געזאגט קום אריין, קום זינגען מיט אונז. ס'האט זיך געגעבן א טשעינדזש מיי מיינד, אה, ס'דא א גאט, ס'דא א תורה, ס'דא מענטשן, וואס נעם איך מיין כעס אויף דעם רעבן מיינער, אויף די חסידות מיינער און איך דרעי עס איבער אויף און פון דעמאלטס זאגט ער איך בין געווארן א שומר שבת, און איך ווייס אז ער פירט אן ער איז פון די וואס זיי פירן אן די פי עס די פושקענער שבתים, וואס מען ראטעוועט אוועק נאך אסאך נשמות פון זייער לעבן. אסאך מענטשן האבן מיר געפרעגט, מאטעל וואס וואס ווי וואס איז מיט דיר, ווי קענסטו בכלל זיצן אזא שבת, ווי קענסטו בכלל גיין צו אזא פלאץ, איך קען נישט ענטפערן, איך קען נישט אריינקריכן אין די דיטעילס פון די מענטשן וואס זענען נישט אין די סוגיא, אזוי ווי דא זיצן מאמעס דא זיצן טאטעס וואס מען ליגט אין די סוגיא הייבט מען אן צו פארשטיין וואס דא טוט זיך. עס זענען עטליכע חברים האבן מיר געפרעגט האב איך געזאגט איך וועל אייך ענטפערן אויף א מחשבה וואס אפשר אפשר וועט איר קענען פון דערווייטענס נעמען עפעס שפירן וואס ס'גייט אריבער ביי מיר. איך דאנק דעם אייבערשטן, איך לויב דעם אייבערשטן הודו להשם כי טוב, איך האב א משפחה מיט קינדער, ברוך השם, יעדער קינד אין זיין לעוועל, שטייט גוט און איז גוט, ס'איז אריבערגעגאנגען אויף מיר אויכעט מיט מיין ווייב מיט מיינע קינדער. שווערע סטראגעלדיגע עניינים, כ'האב א קינד וואס איז אריבער געגאנגען שווערע אפערעישאנס אויף די פיס במשך יארן, איך האב אים כמעט פארלוירן פון אידישקייט, און דאנקען דעם אייבערשטן ס'איז היינט א אינגערמאן ער דארף געהאלפן ווערן מיט זרעא חייא וקיימא, חתונה געהאט און הודו לשם, אזוי יעדער איינער פון מיינע קינדער האט געהאט זיינע עניינים וואס האט געדארפט דורכגיין און ס'איז נישט, איך בין פונדרויסן פון די בילד, יא, אויף מיין משפחה אליין איז דורכגעגאנגען עכט אסאך מעברים, וואס ס'גייט דורך כל מיני מעברים, וואס מען דארף קענען האנדלען מיט דעם אויף די ריכטיגע וועג, אבער איך דאנק דעם אייבערשטן, איך לויב דעם אייבערשטן, מיינע קינדער זענען ברוך השם מאמינים, מיינע קינדער זענען שומרי תורה מיט מצוות. איך מאטע פראנק טראכט ביי מיר, לו יצוייר ווען איך וואלט געהאט א קינד וואס ס'גייט אריבער אויף אים א ים פון ווייטאג, אזוי ווי קינדער וואס יעדער איינער וואס זיצט דא האט, וואס דער ים פון ווייטאג האט אים צוגעברענגט יעדער איינער און זיינע סיבות, אז ער איז ארויס געפאלן פון די גאנצע מציאות פון די קאמיוניטי, פון די פון די קהילה, פון די תלמוד תורה, פון די ישיבה, פון די מעידל סקול, ער איז אינדרויסן פון די זאך, נישט קיין שמירת תורה, נישט קיין שמירת מצוות, נישט בפנימיות, נישט בחיצוניות, ווען איך וואלט חס ושלום געהאט אזא סארט מציאות פון א קינד, וואס די סכנה איז ער גייט זיך נעמען דעם לעבן חס ושלום עפעס א טאג, די סכנה איז ער גייט ארויס גיין נישט קיין נארמאלער נפש, די סכנה איז. אז ער וועט קיינמאל נישט האבן קיין שייכות צו קיין אידישקייט מער. און איך מאטע פראנק וואלט דעמאלטס געהערט, ס'איז דא עפעס א פי עס עף א שבת וואס ס'נעמט זיך צוזאמען אזעלכע סארט בחורים מיט מיידלעך וואס זיי טרעפן זיך א פלאץ, איינער פארשטייט דעם צווייטן, און מ'ווערט, מ'בלייבט ביי'ן לעבן, מ'מאכט נישט קיין סוסייד, מ'הרג'עט זיך נישט, און מ'ווערט אביסל מענטשליך, מ'פרובירט טרעפן ארבעט, און ס'גייט אמאל ארויס אפילו שידוכים פון דעם, מ'האט חתונה, איך וואלט געוואלט אז מיין זוהן, מיין טאכטער חלילה וחס וואס איז אין דעם מצב זאל גיין צו אזא שבת. וואס מער איך טראכט אריין, און איך וואלט געהאט דעם שכל אויפן פלאץ, וואלט איך זיכער געוואלט אז מיין זוהן זאל זיין אין אזא פלאץ, זאל ער כאטשיג, ווי האט מיר איינער געזאגט, א אינגערמאן, א גוטער חבר מיינער, וואס ער האט א טאכטער וואס איז דא אין קשר נפשי, און איינע פון די שווערע פראבלעמען וואס זי גייט נישט ארויס פון שטוב כמעט א יאר צייט שוין, האט נישט קיין חברים האט נישט קיין חבר'טעס האט נישט, און ער האט געהאט ספיקות אפשר ווי גוט זאל ער קומען מיט איר אין דעם שבת פי עס עף, ער איז געגאנגען פרעגן אבי, און אבי האט אים געזאגט פרעג מיר ווייל מיר זענען נאנט. און די החלטה איז געווען אז יא, ער קומט ארויס מיט איר צוזאמען, און זי איז נישט געקומען. ווייל דאס איז איינע פון די סטראגלס וואס זי גייט אריבער. מוצאי שבת איז זי געקומען מיט די מאמע, ער איז געווען א גאנצע שבת דארטן, אויף די פאר מינוט וואס זי איז געווען, איך האב פארברענגעט מיט איר, גערעדט מיט איר, זי זאגט פאר איר טאטן, עס איז געווען גענוג, וואו, מיר האבן, איך האב געזען וואס דא גייט, מ'האט גערעדט מיט מאטא פראנק, ס'האט איר געברענגט אין א בעסערע פלאץ. ווען איך וואלט געווען אין דעם פלאץ, ווען איך וואלט געהאט אזא סארט קינד, וואלט איך געוואלט אז מיין קינד זאל זיין אין אזא פלאץ כדי צו פרובירן אפשר קען מען ראטעווען דעם לעבן זיינעם? זיכער וואלט איך געוואלט. און ווען איך וואלט געווען געהערט אז ס'איז דא אין יענעם שבת עפעס א איד ער הייסט מאטא פראנק, ער קומט דארטן אריין, ער זינגט מיט זיי, ער פארברענגט מיט זיי, ער רעדט מיט זיי, ער שמייכלט מיט זיי, איך וואלט איך וואלט געהאט רעספעקט, איך וואלט געהאט א שטיקל הכרת הטוב פאר דעם מענטשן. איך טראכט ביי מיר, זיכער! זיכער! זאג איך פאר די חברים, זיי פרעגן מיר, זאג איך, יא, ברוך השם, מאטא פראנק האט נישט דעם קינד. אבער ס'איז דא אנדערע טאטעס און אנדערע מאמעס און אנדערע באבעס און אנדערע זיידעס און אנדערע משפחות וואס זיי האבן יא דעם קינד. און אויב איך קען עפעס דארטן צוגעבן, זאל איך נישט זיין דארטן? איך קען, זאג איך קען דיר נישט מער זאגן ווי דעם, אויב ווילסט פארשטיין די זאך, האסטו פארשטאנדן עפעס. אז דער אייבישטער האט מגלגל געווען און מסבב געווען מסיבותיו הנעלמות והנפלאות וואס מיר פארשטייען נישט אין דעם בכלל, פארוואס איז אזוי נתגלגל געווארן, פארוואס איז אזוי נסתבב געווארן, ביי יעדן איינעם איז א אנדערע פרשה, ביי יעדן איינעם איז א אנדערע סיבה, דאס איז די מציאות, מ'איז. מען איז זיך מתמודד, מען גייט אריבער די שווערקייטן, די פייניגעריי, מיט אזא סארט מצב. און אזוי ווי די וואס זענען שוין געווען אין די שבתים פון קשר נפשי, אין די שיעורים פון קשר נפשי, די עלטערן וואס מען לייגט זיך אריין אין דעם, הייבן אן צו פארשטיין, הייבן אן צו אויפכאפן אז ס'איז, ס'איז דא א וועג, ס'איז דא א וועג, ס'איז דא א אויסגעטראטענע וועג, וואס מ'איז זיך שואל עצה מיט גדולי ישראל, מיט גדולי הדור, מיט חכמים, מיט נבונים, און און מ'קען זאגן, מ'קען זען כמעט גלייך שינויים, קליינטשיגע, עפעס א משהו, און מיט די צייט קען מען זען אסאך מער ווי קליינע שינויים. ס'איז א וועג, ס'איז א לאנגע וועג, ס'איז נישט קיין הוקוס פוקוס, ס'איז נישט קיין זבנג וגמרנו זאגט מען אויף עברית, ס'איז נישט מ'גיט א קוועטש א באטן א קנעפל און ס'ווערט גלייך די טשעינדזש, אבער ס'איז דא א וועג וואס ווען מ'לייגט זיך אריין אין דעם וועג און מ'טוט דאס מיט די גאנצע מח מיט די גאנצע הארץ און מ'פארשטייט מ'פארשטייט ס'קריכט אריין אין קאפ wow דער רבונו של עולם האט מיר אויסגעקליבן אויף עפעס א צוועק אויף עפעס א אנדער סארט עבודת השם'דיגע וועג. ס'איז דא עבודת השם חינוך פון א קינד וואס גייט אין א סטאנדארטיגע וועג, ס'איז דא עבודת השם חינוך פון א קינד וואס גייט אויף א אנדער וועג, ס'איז אזא סארט עבודת השם. ביי מיר אין קאפ, דאס איז אבסאלוט טיפע עניינים, טיפע מחשבות, טיפע געדאנקען וואס איך פרוביר אויס צו לערנען פאר מיר, ס'ליגט ביי מיר אין קאפ אז ס'איז, ס'האט זיכער א נקודה פון תורת אמת, די גאנצע, די גאנצע מציאות פון פון פון די פון די פון די באקס פון די סיסטעם און פון אינדרויסן פון די באקס אינדרויסן פון די סיסטעם דאס איז אזא ענין פון א משיח בן דוד א משיח בן יוסף און עס איז דא טיפע עניינים מיט דעם ווען מען לערנט דורך רבי צדוק מיט דעם איזשביצער מיט רבי נתן מברסלב ליקוטי הלכות און מקורות פון אר"י הקדוש וואס איז א טיפער ענין עס איז דא צדדים לכאן ולכאן ווער איז משיח בן דוד ווער איז משיח בן יוסף אבער פון אויבן אויף ווען מען גיבט א טראכט צוזאמען יעדער איינער קען עס גלייך אויפכאפן. יוסף הצדיק מיט מנשה מיט אפרים אין מצרים האבן נישט אויסגעקוקט ווי די ברידער. פארדעם מ'האט נישט געכאפט אז ס'איז יוסף מיט די מנשה און אפרים. מ'איז געווען דארטן און מ'איז געקומען איינמאל און נאכאמאל, מ'רעדט און מ'רעדט מיט יוסף און מ'כאפט בכלל נישט אז דאס איז דער ברודער יוסף. דאס איז געווען א. otd אף די דרך, דאס איז געווען עפעס אזא א קינד וואס איז געווארן א מלך אין מצרים, מנשה ואפרים, יא, חז"ל זאגן זיי האבן געהאלטן, אבער בחיצוניות האט מען נישט געזען אז דאס איז בני יעקב אבינו, דאס איז א משיח בן יוסף זאך, יהודה, ראובן. ס'איז דא א סיסטעם, ס'איז דא תלמוד תורות, ישיבות, רולס, תקנות, הנהגות. דאס איז א משיח בן דוד. און דער שורש פון דעם גאנצן גלות זאגט דער אר"י הקדוש איז אז ס'איז דא א מחלוקת צווישן משיח בן דוד און משיח בן יוסף. די גאולה פון כלל ישראל האט אנגעהויבן ויגש אליו יהודה. ס'איז געווען א גרויסע סכנה דעמאלטס, בשעת ס'איז געווען א ויגש אליו יהודה זאגט רש"י בשם מדרש למלחמה אדער לפיוס, ס'האט געקענט אין א מינוט ווערן א פייט א מלחמה וואס יהודה וואלט איבערגעקערט מצרים מ'וואלט געהארגעט יוסף מ'וואלט געהארגעט יהודה ס'וואלט געווארן א חורבן אין כלל ישראל. און ס'איז געווען רחמי שמים און נתעורר געווארן און ס'איז געווארן א פיוס און ס'איז געווארן אני יוסף אחיכם און יוסף רעדט בעק צו זיי אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי אתם חשבתם לרעה ער רעדט אמת ער גיבט ארויס זיין הארץ אבער אלוקים חשבה לטובה און ס'איז געווארן ויבהלו אחיו מפניו, די ברידער האבן זיך דערשראקן, ס'איז געווארן א חיבור פון משיח בן דוד משיח בן יוסף, די אר"י הקדוש שרייבט, ס'איז געווען א מעשה ביים אר"י, אויב איך האב נישט קיין טעות שטייט אז ס'איז געווען ערב ראש חודש מנחם אב, די אר"י הקדוש איז געווען מיט די תלמידים, ביי דעם קבר פון שמעי' ואבטליון, מיר זענען געגאנגען אסאך מאל דארטן בפרט ערב ראש חודש, ס'איז גוש חלב לעבן מירון, דער אר"י הקדוש זאגט פאר זיינע תלמידים, ס'איז דא אין גמרא שטייט אז משיח בן יוסף איז אין א סכנה, ס'איז דא עפעס א רשע, וואס אין זוהר און קבלה שטייט אז דאס איז א קליפה, א כח הטומאה וואס רופט זיך ארמילוס, ארמילוס הרשע, וואס ער וויל הרג'נען משיח בן יוסף. תלמידים הערן פון דעם אר"י, פשש, וואס ווילסטו אונז זאגן? זאגט דער אר"י פאר זיינע תלמידים, איר זאלט וויסן זיין, אז דער ארמילוס הרשע וויל הרג'נען משיח בן יוסף, און איר דארפט דאווענען אויף דעם אז משיח בן יוסף זאל בלייבן ביי לעבן. ווער איז דאס? ווער איז דער ארמילוס? ווער איז משיח בן יוסף? דער אר"י זאגט זיי גארנישט. דער אר"י הקדוש זאגט זיי נאר, איר זאלט מכוון זיין ביי די ברכה פון ולירושלים עירך ברחמים תשוב, בשעת מען זאגט די ווערטער וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין, דעם בענקל פון דוד המלך זאלסטו אריינטון אין ירושלים, דארטן האט אינזינען אז דער כסא דוד איז משיח בן יוסף. די אר"י הקדוש, איך זאג עס אויף מיין לשון, כאילו ס'איז א שאלה, כסא דוד עבדך? אז דוד המלך איז עפעס אזא רעבע וואס ס'דארף זיין בענקל, ער קומט נישט אריין אין שול פאר די בענקל איז דא, משיח זאגט די בענקל איז דא, אט די בענקל וועל איך קומען, כסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין פארדעם קומט נישט אריין את צמח דוד עבדך? זאגט די אר"י הקדוש, ניין, דער כסא דוד, דער בענקל פון דוד המלך, דער בענקל פון משיח בן דוד, איז אז משיח בן יוסף זאל זיין און משיח בן דוד זאל זיצן אויף משיח בן יוסף. ס'זאל ווערן א חיבור צווישן משיח בן דוד און משיח בן יוסף. כלל ישראל ווארט אויף די גאולה, די גאולה העט זיין ווען ס'עט זיך מחבר זיין א משיח בן דוד מיט א משיח בן יוסף. שטייט פון די כתבי האר"י דער ר' חיים וויטאל שרייבט זיי האבן נישט אויפגעכאפט ווי טיף די אר"י האט עפעס געמיינט און ה י וואס די רי הקדוש טיפט א געווארן. זיי האבן גלייך אויפגעכאפט אוי אוי אוי די אר"י הקדוש איז געווען א בחינה פון משיח בן יוסף וואס איז געווען עפעס שווערע מלחמות רוחניות'דיגע און ער איז נפטר געווארן. דער ענין איז זייער א טיפע ענין. קבלה'דיג, חסידות'דיג, אין ספרים הקדושים, וואס איז דאס משיח בן יוסף, וואס איז דאס משיח בן דוד, ס'איז שווער צו אריינגיין אין דיטעילס און עס מסביר זיין פונקטליך באריכות, אבער איינע פון די כלליות'דיגע וועגן וואס ס'איז נוגע צו אונז. איינע פון די גרעסטע סיבות פון דעם גלות איז די מחלוקת אין כלל ישראל. איינע פון די גרעסטע סיבות צו ברענגען א גאולה. איז דער שלום וואס איז זיין אין כלל ישראל. און דער ענין איז בכללי כללי כלליות און בפרטי פרטי פרטיות. ס'הייבט זיך אן ביי יעדן איינעם מיט זיך אליין, ער זאל מאכן שלום מיט זיך, זיין פרטי'שער משיח בן דוד משיח בן יוסף, ס'א מענטש איז דאך אינעווייניג צופליקט און צוריסן מיט זיין ווייב, מיט זיינע עלטערן, מיט זיינע קינדער, מיט זיינע חברים, מיט זיינע שכנים, ביי יעדן איינעם איז דא א בחינה פון א משיח בן דוד משיח בן יוסף, און ס'דארף ווערן א כסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין, א חיבור פון אלע סארט עניינים. איינע פון די כלליות'דיגע מחשבות מיינע איז, דאס איז צו זיך אינאיינדיקע דא אין א בחינה, אין א פערספעקטיוו, א גרויסע פערספעקטיוו. די אלע נשמות וואס יעדער איינער פון די מאמעס דא מיט די טאטעס דא און וואס רבי גדליה טוט און וואס מ'רעדט דא וועגן אן קיין גוזמא, מיר קענען די שבתים הונדערטער משפחות ס'איז נאך דא טויזענטער. איך טרעף זיך אין ארץ ישראל, איך טרעף זיך אין אמעריקע, איך טרעף זיך אין לאנדאן און אין די גאנצע וועלט. איך טרעף זיך נישט מיט אלעמען אבער ס'איז דא אסאך וואס זיי שעמען זיך נאך, זיי ווילן נישט באווייזן די זאך, מען האט מורא צו זיך באווייזן, איך האב א קינד, מען ווייסט נישט וואס צו טון בכלל מיט די גאנצע פרשה, מיט די גאנצע סיטואציע, די סארט קינדער אין א וועג זענען זיי א משיח בן יוסף'דיגער קינד, און וואס איך מיין משיח בן יוסף אפילו בשעת דער קינד איז ווייט. בשעת דער קינד איז אפגעיאגט פון שמירת תורה מיט מצוות, אבער אינעווייניג אינעווייניג האט ער א הייליגע נשמה, און עד כדי כך אז אין א בחינה ווער ווער ס'קוקט אריין טיף קען נאר זען אז ס'ווערט נתברר פלוצלינג אין עטליכע יאר, אין א יאר אין צוויי אין דריי אז מ'טוט די ריכטיגע וועגן, ווי די די קינדער זענען אסאך מאל פלוצלינג כאפט מען אויף עפעס קאנעקשאן צו דעם אייבערשטן מיט אזא אמת'דיגע וועג, מיט זייער בחירה, מיט זייער טשויס, נישט ווייל איך דארף עס טון, ווייל איך מוז עס טון, ווייל ס'פאסט נישט אז איך וועל טון אנדערש, נע, ער קען טון וואס ער וויל. און ער ווערט א שומר תורה מיט מצוות אין זיין לעוועל מיט א מורא'דיגע קאנעקשאן, און איך זאג א וואס איך זע, וואס איך זע מיט מיינע גשמיות'דיגע פליישעדיגע אויגן, איך קען זיין שבתים אדער פארברענגען מיט אזעלכע סארט קבוצות פון בחורים וואס פון אויבן אויף זענען זיי אויסגעריסן, אויסגעפליקט פון אלע עניינים פון אידישקייט, און פלוצלינג מיט א ריכטיגע צוגאנג, מיט א ריכטיגע ליבשאפט, ס'ווערט נתגלה די פיור אמונה, אמונה אין דעם אייבערשטן מיט אויסגעמישט כל מיני סארט השקפות וואס איז יא גוט נישט גוט, אבער א מורא'דיגער קאנעקשאן מיט ציצית, מיט תפילין, מיט מזוזה, איך זאג איך גיי מאכן קביעות מזוזה ביי די סארט קינדער ביי די סארט בחורים, זיי בעטן קום מיר האבן א קום מאך מיר א קביעת מזוזה מען מאכט מיט א פארברענגען מען זיצט און מען רעדט און מען פארברענגט און מען זינגט מיט תפילין מיט ציצית וואס במשך יארן האט דאס נישט געווען, ס'גיט א קום אן פון זיך אליין, פון אינעווייניג, פון א בחירה, פון א טשויס. דאס איז א נייע קרבת אלוקים, וואס איך וועל זאגן אזוי ווייט, ס'איז אביסל שווער צו זאגן. אליהו הנביא העט קומען, שטייט אין חזל אויפן לשון הפסוק והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. פשוט'ע פשט, מאכן שלום, משיח בן דוד משיח בן יוסף, שטייט אין תנך, שתי עצים, יהודה מיט, מען דארף מחבר זיין ביידע עצים צוזאמען. והשיב לב אבות אל בנים, איז אין א בחינה אין א וועג קען זיין אז די קינדער מאכן אסאך מאל אז אונז טאטע מאמע זאלן ווערן מער אמת'דיג מחובר צו דעם אייבערשטן. והשיב לב אבות על ידי בנים.

ווען מען גייט אריבער ווען מען סטראגלט מיט אזא קינד, מיט אזא בחור מיט אזא מיידל, מען דארף אריין טון כח, מח, צייט, ארבעט, השקעה, אינוועסטמענט, גיבט זיך א כאפ אויף ביי די טאטעס ביי די מאמעס אסאך מאל, וואו! ס'ווערט א אנדער סארט קרבת אלוקים, א אמת'ע סארט קרבת אלוקים, ווייל קיין כבוד האט מען נישט פון דעם ביי משיח בן דוד ביי אונזערע קרייזן. בזיונות האט מען אסאך, און בשעת מען דארף גיין מיט דעם קינד צוזאמען אין גאס, האט א טאטע געזאגט, פון די פון די שווערסטע עגמת נפש מיט נסיונות וואס איך בין אריבער אז איך האב געדארפט גיין מיט מיין טאכטער אין גאס אוואו איך וואוין, אזוי ווי זי קוקט אויס מיט א הונט אין האנט, אבער איך האב געשפירט איך טו דעם רצון השם ווייל איך בין גורם אז מיין טאכטער זאל ווערן און בלייבן ביי לעבן, און איך מאך איר אז זי זאל זיין נארמאל, און איך ברענג איר צו א פלאץ אז זי זאל קענען זיין בכלל מיט א בחירה צו קענען מקבל זיין שמירת תורה מיט מצוות, און די טאכטער. וואס איז געווען אינגאנצן אויסגעריסן פון אידישקייט, זי בעט דעם טאטן, קלינג אריין מאטע פראנק, פרעג אים, מען מעג, מען מעג פסח עלעקטראנישע סיגערעטס? ס'איז בסדר? ער קלינגט און זאגט מיר, איך קען נישט גלייבן אז מיין טאכטער בעט מיר צו פרעגן אזא שאלה. וואו איז דאס געווען א מחשבה ביי איר בכלל? ווער בעט פון איר? זי גייט אנגעטון מיט הויזן. נישט, מען קוקט נישט אויס ווי קיין שום מצוה, א בת מצוה'דיגע מיידל, אבער מען מעג עלעקטראנישע סיגערעטס ס'איז נישט קיין שאלה פון חמץ אין דעם. דאס איז א אנדער סארט קרבת אלוקים. ס'איז א קרבת אלוקים פון יוסף אין מצרים מיט מנשה ואפרים, נישט אז איך גיי זאגן אז דאס איז יוסף מיט מנשה ואפרים, מען דארף אכטונג געבן ווי מען רעדט, ס'ווערט אבער השתלשלות אחר השתלשלות, יעדע מאל ווערט עס נתלבש אין א אנדער סארט וועג. בשעת ס'ווערט את כסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין, משיח בן דוד, אונז טאטע מאמע וואס מיר זענען אין די סיסטעם, יא מיט דעם קאפעלוש מיט די חאלאט מיט די שיינע לבושים מיט דעם מיט דעם, מיר זענען משיח בן דוד'דיגע חברה, אבער ס'דא א משיח בן יוסף אויכעט, איך האב א קינד וואס ער איז אין מצרים, אויב מ'וועט נישט אכטונג געבן, דער ויגש עט ווערן א מלחמה, דער רבי של עולם ווייסט וואס ס'קען ארויסגיין פון דעם, איך וועל מאכן א פיוס וועט ווערן א אני יוסף אחיכם, ס'וועט אנהויבן צו ווערן א גאולה אין כלל ישראל. ס'איז פארקערט אויכעט, דאס איז איינע פון מיינע ארבעט וואס איך טו מיט, ווען איך גיי צו די שבתים מיט די חברה, ולב בנים על אבותם, איך האלט זיך אין איין בעטן ביי די קינדער, טייערע קינדער, משיח בן יוסף, יוסף הצדיק, האסט אביסל געמאכט מיט דיינע ברודער צו שווער, האט מען אראפגענומען פון דיר צען יאר פון דיין לעבן. דו דארפסט מאכן שלום מיט דיין טאטע מאמע, מיט דיין באבע זיידע. דו משיח בן יוסף דארפסט וויסן אז ס'איז דא א משיח בן דוד אויכעט. דו דארפסט בויען א בענקל פאר דעם משיח בן דוד. ס'איז זיכער דא אין כללית'דיגע עניינים, אין פרטית'דיגע עניינים, אבער לגבי אונז, זיכער די קינדער, די בחורים מיט די מיידלעך, מ'דארף זיי ארויס, מ'דארף טון השתדלות אז ס'זאל ארויסגיין פון זיי דער ענגער, דער כעס, דער תסכול, דער צומישקייט, די פעין וואס זיי שלעפן אויף זיך. אסאך מאל פון די טאטע מאמעס, אסאך מאל פון די באבע זיידעס, אסאך מאל פון די משפחה, אסאך מאל פון די קהילות, פון די רעבעס, פון די מלמדים, פון די ראשי ישיבות, פון די משגיחים, נישט קיין נפקא מינה פון וועמען. דער תיקון דארף זיין, והשיב לב אבות על ידי בנים, אבער ולב בנים על ידי אבותם. ס'דארף פון ביידע זייטן דארף עס ארבעטן. די עיקר ווארט פון דעם איז, איר זאלט גלייבן, נעמט זיך אריין אין דעם פלאץ צו פארשטיין, איך קען נישט זאגן אז מען קען עס פארשטיין הונדערט פראצענט, פון דערווייטנס קען עס שיינען, אבער האבן א אמונה, קיין זאך איז נישט במקרה, אלץ איז בהשגחה פרטית. און איך בין געווארן אויסגעקלינט פון דעם אייבערשטן צו פרובירן האנדלען אויף די זאך, צו אריינברינגען אין כלל ישראל א מחשבה, א השקפה, א גייד, יא יא יא, מען דארף קענען זיך מחבר זיין מיט א אנדער סארט קינד אויכעט, נישט נאר מיט אנש, נישט נאר מיט אונזערע לייט. אסוף אסיפם איז מורא'דיג גוט, אבער כל זמן דער אסוף אסיפם איז א אסיפה צווישן אנש, וועט די גאולה נאכנישט קומען. יעקב אבינו ווען ער וויל מגלה זיין פאר זיינע קינדער דעם קץ הגאולה, האט ער געזאגט, האספו! אבער נעלם ממנו קץ הגאולה. רבי נתן מברסלב דער תלמיד פון רבי נחמן שרייבט אין ליקוטי הלכות, ער האט זיי מרמז געווען, דעמאלטס האט ער געגעבן א זאג, אוי! ס'איז נעלם קץ הגאולה, איך האב אייך געוואלט מגלה זיין ביי די אסיפה, מען מאכט א אסיפה, אסיפת אנש, יא מען דארף מאכן תקנות, א אסיפה, מען קען נישט אראפברענגען די גאולה, אבער ער איז דאס מרמז, איר וויסט ווי די גאולה וועט קומען? הקבצו בני יעקב, אז ס'וועט זיין א מצב פון קיבוץ נדחים, פון קיבוץ גליות, אז מ'וועט קענען מכיר זיין דער קינד וואס איז ארויסגעפאלן זאל קענען אוועקנעמען דעם כעס אויף זיינע עלטערן, אויף זיין משפחה, אויף זיין קאמ, אויף די קאמיוניטי פון פון אוואו ער קומט, פון די קהילה פון אוואו ער קומט, ער זאל קענען זאגן וואו, איך קען זען די שיינקייט פון משיח בן דוד. אבער די זעלבע זאך פארקערט, אז די קאמיוניטי אינעווייניג די קהילות אונזערע אינעווייניג זאלן קענען געבן א קוק, ס'איז דא אן אנדער סארט קינד אויכעט, ס'איז דא אנדערע סארט קינדער אויכעט, א קיבוץ האספו וועט נישט העלפן, הקבצו בני יעקב, בני ישראל איז די העכערע מדריגות, בני יעקב די נידעריגע, א קיבוץ גליות אין ארץ ישראל, וואס הייסט א קיבוץ? די ווייטסטע נשמות זענען די קיבוצניקים. ס'וועט זיין א מצב אז מ'וועט קענען צוזאמענעמען דעם נדחינו וקבצנו יחד, ברענגט דאס ארויס א גאולה. צולייגן נאך א מחשבה, ס'איז דאך פאר ראש השנה, א מחשבה פון פון פון א בכלל א גוטע מחשבה אויף אויף אידישקייט, מ'האט אביסל נעכטן גערעדט פון דעם אין איינע פון די שיחות ביי שלש סעודות, אבער וואס איז נוגע? פאר אונז, פאר אונזער סוגיא. און מיר ווילן דאך אלע אויספועל'ן א גוטע יאר, א געבענטשטע יאר, א כתיבה וחתימה טובה'דיגע יאר, בפרטיות בכלליות. און מיר ווייסן אז מיר זענען יעדער איינער אין זיין פלאץ, ס'איז נישט אזוי נאנט, און מיר זענען גאנץ ווייט, מיר האבן נישט די אמת'ע געפילן. מ'דארף דאנקען דעם אייבערשטן מען האט וואס מען האט, מען האט א לדוד השם אורי מען האט א תקיעת שופר, עס גייט קומען סליחות, מען טוט יעדער איינער וואס ער קען. ס'איז דא א שאלה וואס אסאך מפרשי התורה פרעגן, ס'איז דא אסאך תירוצים אויף די שאלה, אז ס'איז דא א סתירה לכאורה אין די תורה, אין פרשת כי תצא די פריערדיגע פרשה דערציילט די תורה באריכות א מעשה פון א בן סורר ומורה. ס'איז דא אמאל א קינד וואס איז א בן סורר ומורה, די עלטערן קומען צום בית דין און זיי ברענגען דעם קינד, בנינו זה בן סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא, שווערע לשונות וואס עלטערן רעדן ביי א בית דין. און איך שטעל זיך פאר יעדער איינער פון די מאמעס פון די טאטעס זאל קענען אריבער גיין מיט זיין אייגענעם קינד אזעלכע סארט מחשבות, אוי אוי אוי איך האב געברענגט א בן סורר ומורה אויף די וועלט, רבונו של עולם, חזל זאגן אז ס'איז נאך קיינמאל נישט געווען קיין בן סורר ומורה, רבי יוחנן זאגט ער איז געווען אויף א קבר פון א בן סורר ומורה, אנדערע זאגן אז ס'מיינט אבישלום, דוד המלך. זיין זון אבישלום וואס האט אים געוואלט הרג'נען, ער איז געווען א בן סורר ומורה, אזוי זאגן דא, זאגן חזל. די גמרא פרעגט, אז בן סורר ומורה מיינט על פי הלכה א קינד פון צוועלף מיט א האלבן יאר ביז דרייצן יאר, וואס דער טאטע האט געטראפן אז ער עסט תרטימר בשר מיט עפעס א פלייש געמאכט על האש האט געמאכט א בארבעקיו מיט טרינקט וויין נו וואס הרג'ע אים אוועק הרג'ענען מיין קינד וואס האט געגעסן פלייש געטרונקען וויין זאגן חזל רשי ברענגט זאגן חזל יא מוטב שימות זכאי ואל ימות חייב. היינט איז ער א קליין קינד, צוועלף מיט א האלב יאר, ער דארף אביסל פלייש, ער דארף אביסל וויין, באלד ווערט ער גרעסער, ער וועט נישט דארפן מער, וואס העט ער טון? געלט ביי די טאטע מאמע איז שוין נישטא, עומד ומלסתם את הבריות, ראטעווע אים אוועק, הארג אים אוועק איצטער, מוטב שימות זכאי, ס'איז בעסער ער זאל שטארבן ווען ער איז א זכאי, ווארט נישט ער זאל ווערן א חייב, דאס שטייט אין חזל מען איז דן א מענטשן על שם העתיד, פרעגן די מפרשי התורה אז ס'שטייט דאך א סתירה קעגן דעם ממש ביי ישמעאל, ישמעאל בן אברהם, דער אייבשטער זאגט פאר אברהם ווארף אים ארויס פון שטוב, פאלג דיין ווייב שרה, און האגר גייט מיט ישמעאל און זי האט נישט קיין וואסער און זי זעט אז דער קינד גייט שטארבן און זי לייגט אים אוועק תחת אחד השיחים, און זי הייבט אויף די הענט צום אייבערשטן, און דער אייבערשטער שיקט מלאכים און מ'איז מגלה וואסער, און דער לשון הפסוק איז וישמע אלוקים את קול הנער, דער אייבערשטער האט געהערט אויף דעם קול פון דעם קינד באשר הוא שם, אוואו ער איז, תחת אחד השיחים ברענגט רשי וואס איז באשר הוא שם, א מדרש חזל, ס'איז געווען א קיטרוג בשמים, רבונו של עולם דו שיקסט מלאכים ראטעווען ישמעאל? זיינע קינדער עתידים די קינדער פון ישמעאל וועלן הארגענען כלל ישראל פארוואס ראטעוועסטו אים? זאגט דער אייבישטער מה הוא באותו שעה וואס איז ער איצטער צדיק או רשע? צדיק! אין לי אלא באותו שעה, וישמע אלוקים אל הנער באשר הוא שם. פרעגן די מפרשים ס'איז א סתירה, דער אייבישטער בן סורר ומורה, על שמו העתיד, מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב, ביי ישמעאל נע, איצטער איז ער א צדיק מען הארגעט אים נישט. ס'איז א שאלה וואס איז דא אסאך תירוצים אויף די שאלה. איינע פון די תירוצים, איינע פון די מחשבות וואס שטייט אין ספרים הקדושים, די נפקא מינה פון א בן סורר ומורה מיט ישמעאל איז אין די נקודה. בן סורר ומורה שטייט אין די תורה מער ווי איין מאל, צוויי מאל אדער דריי מאל, אז די עלטערן זאגן איננו שומע בקולנו, איך האב א קינד וואס ער זאגט, איך האלט נישט ביים הערן, איך וויל נישט זיין אין די פיקטשער, נא, איך בין אינדרויסן פון די בילד, איך וויל נישט זיין דא, איך וויל נישט הערן וואס גייט צו. ישמעאל שטייט אין חזל שמע אל. ער איז נאך מוכן צו הערן. דאס איז די נפקא מינה. אויב א מענטש וויל נאך הערן, ער איז מוכן צו הערן, ער איז מוכן צו הערן, ער איז ישמעאל. ער האט אסאך שוועריקייטן, אבער ער איז מוכן צו הערן. אה זאגט מען אה דיר איז מען דן אויף א אנדער וועג. איינער זאגט איך האלט נישט ביים הערן איך בין אינדרויסן פון די פיקטשער אינגאנצן. אויף אים איז מען מחמיר מער. איך האב געזען אין עטליכע ספרים די מחשבה. קריאת התורה פון ראש השנה איז דא צוויי טעג, די צווייטע טאג איז עקידת יצחק. פארשטייט מעורר זיין רחמים אויף כלל ישראל. די ערשטע טאג דינא קשיא, דער שווערער טאג, מען לערנט פון והשם פקד את שרה, אבער די גאנצע פרשה איז פון ישמעאל. ספרים האדן, רבונו של עולם, ראש השנה אין כלל ישראל רעדט מען פון לו ישמעאל יחיה לפניך, איך דארף מעורר זיין רחמים אויף ישמעאל איצטער? איינע פון די הסברים איז אז חזל האבן מתקן געווען די קריאה דעם ערשטן טאג פון ראש השנה יום הדין כדי ס'זאל ארויפגיין א בת קול פון אלע אידישע בתי כנסיות ובתי מדרשות וישמע אלוקים אל קול הנער באשר הוא שם מהו באותו שעה צדיק או רשע? וואס מיינט דאס? אויבן בשמים איז דא א גרויסער קיטרוג, ס'קומט ראש השנה, די סטרא אחרא שטייט און זי זאגט רבונו של עולם, זיי נישט מקבל שוחד פון דיינע קינדער, דער שטייט אונטערן טלית און ער הערט תקיעת שופר, ער ווייסט אז ס'איז יום הדין, ער שפילט די שפיל. רבונו של עולם זיי נישט מקבל, ער איז נישט קיין צדיק. זאגט דער אייבישטער, מה הוא באותו שעה, וואס איז ער איצטער? ער איז געקומען אין שול? ער איז א שומע קול שופר? ער איז מוכן צו הערן? ער איז מוכן צו זיין א חלק אין זיין לעוול? אין נידון אלא באותו שעה, וישמע אלוקים אל קול הנער באשר הוא שם. טאמער קומט ער נישט, כ'וויל נישט קומען בכלל, איך וויל נישט הערן שופר, איך וויל נישט זיין, אוי, דאס איז א גרויסער קיטרוג. און מען זעט עס אין אסאך חזל. שטייט אין הלכה אז א מענטש זאל נישט עסן פת עכום, איינער וואס איז נישט נזהר בפת עכום א גאנץ יאר. שטייט אז עשרת ימי תשובה זאל ער נישט עסן קיין פת עכום. וואס איז עפעס א שפיל? פארדעם יא, נאכדעם ווייטער, נאר עשרת ימי תשובה שפילט דעם שפיל כאילו. ניין! מהו באותו שעה?

נישט נאר איך האב געבלאזן. הא? מאכט נאך עפעס? אה, דער שטן זאגט איך האב מורא. וואס האסטו מורא שטן? דער מענטש האט דאך געזינדיגט א גאנץ יאר וואס פעקלעך פון עבירות, ברענג דאס צו דעם אייבערשטן. זאגט ער אבער דער אייבערשטער זאגט, איצטער זיי מחבב מצוה, מהו באותו שעה. דאס איז א מורא'דיגע חיזוק פאר אונז אלעמען, אבער מ'רעדט פון עלטערן וואס זיי האבן קינדער וואס מ'גייט אריבער וואס מ'גייט אריבער, אונזער ארבעט איז עלטערן גורם זיין מיט די ריכטיגע וועג, וואס ברוך השם קשר נפשי מיט אבי פישאף מיט די אלע וואס זיי טוען אין דעם, פרובירן צו ברענגען וואס מער תוצאות אז די קינדער אונזערע זאלן זיין א ישמעאל און נישט קיין בן סורר ומורה. די גאנצע ארבעט אונזערע איז אז דער קינד זאל זאגן איך בין מוכן צו הערן. אין זיין לעוול, ער נאך א ישמעאל, שטייט אין חזל ישמעאל עשה תשובה, אבער אין זיין לעוול איך בין מוכן צו הערן. ער קומט אריין, ער קומט נאך אריין אין שטוב. ער קומט אריין ביי די טיש פון שבת טיש, ער נאך נישט ווי ס'דארף צו זיין, אבער איך בין דא, ער איז א ישמעאל, ער איז נישט קיין, איך וויל נישט זיין דא בכלל, איך בין נישט, דער נישט וועלן זיין איז מעורר א גרעסערע קטרוג, דער וועלן זיין, איך וויל קומען צו די חתונה, פון מיין ברודער, פון א שוועסטער, פון א פעמילי, איך וויל קומען אין שטוב, איך, אבער ס'ברענגט ארויס, או, שווערע שאלות, יא יא, אבער ברוך השם, ער איז א שומע! דאס מאכט א אנדער מציאות אז דער אייבישטער קוקט ארויס און ער זאגט מהו באותה שעה, ס'ווערט א וישמע אלוקים אל קול הנער, ווייל דער אייבישטער איז דאך א בוחן לבות וכליות, ער הערט דעם ווייטאג וואס די נשמה גייט אריבער, ער זעט די גאנצע קאנפיוז, ער זעט אלצדינג וואס מיר זעען בכלל נישט. דאס איז אונזער ארבעט, טון וואס מער השתדלות, גלייבן מיט א אמונה שלימה אז מיר טוען א גרויסע עבודת השם, דאס איז א מורא'דיגע טיפע עבודת השם פאר דעם נפש פון מיין קינד, און בכלל פאר כלל ישראל, דאס איז מעורר רחמי שמים, מ'האט שוין גערעדט אסאך מאל ביי קשר נפשי די מחשבה. דער אייבישטער זאגט, ווי קען איך נישט מכבד זיין און געבן פאר מיינע קינדער ווען זיי זענען נישט גוט, ווען איך זעה אז טאטע מאמעס האבן קינדער וואס זענען נישט בסדר און זענען גוט מיט די קינדער זייערע, דאס איז א מידה כנגד מידה, דאס איז מעורר אזא רחמים בשמים, דער אייבישטער זאגט, איך דארף זיך פירן ווי מיינע קינדער, דערויף שטייט אין חזל, נישט נאר יאמרו לפני כסדר הזה, זאגן די י"ג מידות של רחמים, יעשו לפני. מהו רחום אף אתה חנון, טוט וואס איך טו, ווייל מידה כנגד מידה, בשעת מיר פירן זיך מיט די מידות פון דעם אייבערשטן ווערט נתעורר די הנהגה בשמים אז ער, ווען דער אייבערשטער וויל קומען ברענגען די גאולה פאר כלל ישראל וואס אלע ווארטן אלע קוקן ארויס די גאנצע ראש השנה עשרת ימי תשובה יום כיפור איז ווען עט שוין קומען די גאולה, זאגט דער אייבערשטער, דו מאכסט א משיח בן דוד משיח בן יוסף צוזאמען? איך האב נישט קיין ברירה, איך דארף ברענגען מיין מיינע כוחות צו מחבר זיין משיח בן דוד משיח בן יוסף, איך דארף גורם זיין מיינע כוחות אז דער ארמלוס הרשע, רב איטשע מאיר מארגענשטערן איז דער א חשוב'ער איד א מקובל אין ארץ ישראל, ער זאגט ארמלוס איז גימטריא אינטערנעט. זאגט די היינטיגע דור דער ארמעלוס איז די אינטערנעט וואס איז סקרינט ער וויל הרג'נען משיח בן יוסף ער וויל הרג'נען די נשמות ס'איז דא סכנות שרעקליכע סכנות דער ארמעלוס הרשע וויל הרג'נען משיח בן יוסף אונזערע קינדער זענען אין סכנות וואס ממש בגוף בנפש מיט דעם וואס מיר וועלן טון השתדלות און איר טוט עס ברוך השם יא אז מ'געפינט זיך דא איצטער און מ'רעדט וועגן דעם. און מ'האט א קשר מיט דעם קשר נפשי מיט די נסיעות וואס מען פארט, די שבתים, כ'דענק דעם שבת אין מעזשבוזש וואס איז געווען, רבי שמעון ראסל איז דאך פון א ליטווישע קרייזן, עס האט אים די שאלעשודעס דעמאלטס האט אים אנגעכאפט, ער האט געזאגט איך פיל אזעלכע געפילן וואס איך ווייס איך האב קיינמאל נישט אין מיין לעבן געהאט, און אזוי אלע אין ארץ ישראל'דיגע שבתים, מען נוצט מען גרייט זיך אויף קערעסטיר שבת, מען טוט דאך השתדלות, מען ווייזט דעם אייבערשטן. איך בין מכיר אין מיין משיח בן יוסף, איך ווארט ער זאל מכיר זיין אין מיין משיח בן דוד, איך בין מכיר אין מיין קינד, איך טו השתדלות אז ער זאל זיין א ישמעאל נישט קיין בן סורר ומורה, דאס די פעולות אונזערע וואס מיר טוען בתמימות ובפשיטות וועט בעזר השם מעורר זיין אז מיר זאלן טאקע געהאלפן ווערן, מיר זאלן אונז אריינשרייבן א כתיבה וחתימה טובה מיט א שנת גאולה וישועה בפרטיות ובכלליות בעזר השם.